לערנען די ערשטע מאמר אין פרשת משפטים. דער מאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דאס איז אויף דף עין ד' עמוד ב'. אינטערעסאנט ער זאגט אז ער האט געלערנט די מאמר אפאר מאל, די גאנצע תוכן פון די מאמר איז, אז לערנען, דאס איז די גאנצע תוכן פון מאמר אז לערנען אליין איז נישט גענוג, אויף וויפיל מאל מען לערנט דאס, דער מאמר רעדט זיך וועגן דעת, אן אנדערע סארט ענין בכלל. יא. אקעי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי וגומר. לעצט איז פרשת יתרו געווען בחודש השלישי געווען מתן תורה און דערנאך האט דער אייבערשטער געהייסן משה רבינו לאחר וואס איז געווען מתן תורה און עשרת הדיברות דארפן אנהייבן א סדר פון פון איינקארבן עפעס ביי אידן זאל עפעס בלייבן באופן קבוע האט ער געזאגט ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם אז אז די הלכות די משפטים זאלסטו איינקארבען און זיי אריין לייגען אין זיי לפניהם כי תקנה עבד עברי וצריך להבין דלפניהם משמע לשון רבים וכי תקנה לשון יחיד הוה ליה למימר כי יקנו אין פשטות הפסוק איז דא א שוועריקייט די פסוק זאגט אשר תשים לפניהם ער זאל ער זאל ער זאל פארלייגען די הלכות אין פראנט פון אידען לשון רבים. דערנאך זאגט ער כסיקנין כאילו ווי ער רעדט ווי א יחיד אז בשעת דו וועסט קויפן א עבד עברי כך וכך איז עס און משמע אז דאס איז א סתירה פריער זאגט ער אז ער רעדט צו א רב מילא משפטן אנשטאט צום רופין דערנאך זאגט ער כסיקנין אז ער רעדט צו א יחיד הווי דער דמיון כי יקנו אך הענין הוא דכסיקנין קוה על משה רבינו עליו השלום וקוה דלעילמיניה היינו על מה שכתוב ואלה המשפטים אשר תשים משה רבינו עליו השלום דווקא ישים ישים המשפטים לפניהם והיינו על ידי כי תקנה עבד עברי, דער אלטער רבי טייטשט אז ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי גייט דאס אויף משה רבינו אז משה רבינו זאל אריין לייגן אין אידן אשר תשים לפניהם ער זאל עפעס אריין לייגן אין אידן אריין לייגן די משפטים אין אידן און ווי איז דאס ווי טוט ער דאס אויף על ידי דורך כי תקנה עבד עברי משה רבינו וועט קויפן עבד עברי מיט דעם וועט ער אריין לייגן אין די משפטים אשר תשים לפניהם אוי, איז דער אלטער רבי די גאנצע מאמר מבאר וואס איז דאס ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? וואס מיינט דאס אז מען דארף עפעס אריינלייגן אשר תשים מען דארף עפעס אריינלייגן אין אידן און דווקא משה רבינו קען דאס אריינלייגן א איד מצד עצמו קען דאס נישט האט דאס נישט און משה רבינו גיבט עס אריין אין אונז דעם ענין און ווי איז דאס דורך כי תקנה עבד עברי זאגט ער אזוי, די נקסי' ונשאתי עשו בשדך ולבהמתך אשר זכאי על משה רבינו עליו השלום שמשפיע בחינת עשב לבהמתך, שטייט אז משה רבינו גיט עשב בשדך לבהמתך, פשטות מיינט דער פסוק אז משה רבינו זאגט ווען שכינה מדברת מתוך גרונו אז אז מען וועט זיך צוהערן צו וואס דער אייבערשטער הייסט וועט מען האבן פרנסה, האבן גענוג עסן פאר די בהמות, דער אלטער רבי טייטשט בפנימיות העניינים אז וואס גיט משה רבינו צו א אידן, משה רבינו גיט עשב בשדך לבהמתך, ונתתי גייט עס אויף משה רבינו, וואס גיט משה רבינו צו אידן? ער גיט גראז בשדך לבהמתך, שמשפיע בחינת עשב לבהמתך, דאס וועט אלטער רבי מסביר זיין, זאגט ער והנה, דכתיב וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה שיש ב' מדרגות בנשמות ישראל, האלף הם הנשמות הגבוהות מאד במעלה ומדרגה והם הנקראים זרע אדם, שהם הנשמות שנמשכו מבחינת אדם העליון שעל הכיסא כנ"ל. דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אלטער רבי זאגט נישט פריער וואס, ער האט פריער נישט דערמאנט דעם אדם העליון שעל הכיסא, וואס מיינט דער כנ"ל? איז איין בחינה נשמה איז די בחינה פון זרע אדם וואס זאגט פריער וואס שטייט אין אנדערע מאמר די מאמרים יא אקעי קען זיין וויס נישט וואס שטייט פריער איז דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו זאגט ער אגב היינו נשמות דאצילות שהמה נקראים בנים מה שאין כן נשמות דבריאה יצירה עשיה נקרא עבדים וזהו אם כבנים אם כעבדים ס'איז על כל פנים, דער אלטער רבי רעדט דא אז ס'איז דא צוויי מדריגות אין נשמות, ס'איז דא די מדריגה פון נשמות וואס הייסן א אדם, זיי זענען מענטשן, די בחינה פון א אדם, וואס זיי ווערן נמשך פון אדם, בחינת אדם העליון שעל הכיסא, און דערנאך איז דא בחינת מדריגת הנשמות ווי זיי ווערן אנגערופן זרע בהמה. לאמיר דאס זען, דער אלטער רבי וועט דאס אפטייטשן וואס עס מיינט. והיינו, כמו שמעלת האדם שיש לו דעת, כך אלו הנשמות יש להם דעת גדול באלוקות. ופירוש דעת אין רצונו לומר הידיעה לבד אלא בחינת הרגשה ממש כמו שיתבאר, דאס איז באמת דאס, דא לייגט דער אלטער רבי אוועק דער נקודה וואס ער איז מבאר אינעם גאנצן מאמר, וואס בעצם קומט דאס בהמשך צו וואס עס שטייט, דער אלטער רבי שטייט נישט מפורש דא אבער דאס איז בהמשך צו פרשת יתרו, פרשת יתרו איז געווען מתן תורה, עס איז געווען א התגלות צו כלל ישראל אנכי ה' אלוקיך, דאס איז געווען, מען האט באוויזן צום אייבערשטן, צו אידן האט מען באוויזן דעם אמת ביי מתן תורה, מען האט באוויזן דעם גאנצן אמת, עס שטייט אז מתן תורה האט דער אייבערשטער מגלה געווען, אויפגעעפנט אלע רקיעים, מען האט געזען, מען האט געזען דעם אמת אין אלוקות. ולאחר זה מאנט זיך אן עבודה פון ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ממשיך זיין דעת ביי אידן, איז דא א בחינה פון נשמות וואס זיי האבן דעת, זיי קענען דארפן נישט אנקומען צו משה רבינו, דערנאך איז דא די נשמות פון זרע בהמה און די דארפן ערשט אויפטון ממשיך זיין דעת, וואס מיינט דאס דעת? דעת מיינט נישט וויסן, דעת מיינט ווי דער אלטער רבי זאגט דעת איז בחינת הרגשה ממש ווי מ'זאל עס טאקע פילן, לאמיר זען אביסל אינעווייניג דערנאך וועט מען אביסל אפטייטשן, די ערשטע נשמות זענען בחינת זרע אדם וואס זיי האבן דעת אין אלוקות. דאס איז די ערשטע מדריגה, והב' הוא בחינת זרע בהמה, היינו נשמות דבי"ע שהם כמעט כל הנשמות שבדורותינו, כי נשמות דאצילות הם בני עליה שהם מועטים אפילו בדורות הראשונים וכל שכן בדורותינו אלה זענען די נשמות דאצילות א מיעוט גדול מאוד, און מערסטנס פון די נשמות זענען זרע בהמה, פארוואס ווערן זיי אנגערופן א בהמה, שהם הנשמות שאין להם דעת כל כך באלוקות, זיי האבן נישט קיין דעת אין אלוקות, ואין רצונו לומר שאין להם שכל והשגה באלוקות. על אף גם שיש להם שכל והשגה אשר משיגים ומשכילים גדולת הבורא יתברך מפי ספרים ומפי סופרים השגה והבנה גדולה, הגם אז זיי גוט פאר- זיי האבן שכל און זיי פארשטייען זייער גוט די גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, זיי קענען קוקן אין ספרים און מען קען הערן פון סופרים, זיי קענען גוט פארשטיין די גדלות פון גדלות פון אייבערשטן און השגה והבנה גדולה, איך שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה הכל ולגדולתו אין חקר, איז דאס אלץ האבן די זר הבהמה איכות, אך אין ש אך שאין זה בבחינת דעת והרגשה בנפשי. זיי פילן דאס נישט, זיי האבן נישט קיין דעת אין דעם, לכן נקרא בהמה שהבהמה יש לה ריאה ושמיעה כו' רק שאין לה דעת. כך מבחינת נשמות אלו שאין בהם בחינת הדעת באלוקות. איז פאר דעם פאר פאר וואס מ'גייט וואס מ'גייט ווייטער אביסל לאמיר נאר זען בפשטות וואס ס'איז, דארט רעבע טייטשט אין תניא דעת, דארט רעבע רעדט אין תניא אין פרק ג' אז ס'דא אז אז בכדי א איד זאל זיך ביי זיך מעורר זיין אהבה ויראת השם, דארף ער האבן, דארף זיין דריי, דריי שלבים דארף זיין, פריער דארף זיין חכמה און בינה און דעת, פריער דארף ער פשוט האבן א הכרה און פארשטיין, פארשטיין די גרויסקייט פון אייבערשטן, דארף ער, אן, בשעת א איד איז זיך נישט מתבונן מיט גדלות הא-ל, ווייסט ער נישט בכלל פון דער מושג פון געטליכקייט, בשעת מען נוצט נישט דעם מח החכמה, מען טראכט זיך נישט אריין און מען איז נישט, און מען פארשטייט נישט גדלות הא-ל, האט מען בכלל נישט דעם מושג, מען האט נישט בכלל קיינע מושגים פון אייבערשטן, פריער דארף מען לערנען און וויסן און פארשטיין וואס איז דאס געטליכקייט, פשוט פארשטיין וואס איז דאס געטליכקייט, דאס טוט מען דורכ'ן מח החכמה מח הבינה. חכמה און בינה זענען ביידע צוויי שלבים אויף צו באגרייפן, אויף צו האבן א פארשטאנד אין די גרויסקייט פון אייבערשטן. אבער דאס אלעס איז נאך נישט גענוג אז א מענטש זאל האבן אהבה ויראת השם. דער אלטער רבי זאגט אז נאר בשעת א מענטש פארשטייט גדלות הקל, איז הגם אז ער קען האבן אהבה ויראה, אבער דאס וועט זיין דמיונות שווא. ס'וועט נישט זיין קיין, ס'וועט, די אהבה ויראה וועט נישט האבן קיין קיום, ס'וועט נישט זיין קיין אמת'ע אהבה ויראה, א מענטש קען האבן אהבה ויראה מצד דעם, וואס מיינט דאס? אלטער רבי מיינט נישט, ער מיינט א מענטש רעדט זיך איין אז ער האט אהבה ויראה, אמאל קען א מענטש זיך מתבונן זיין ער פארשטייט גוט די גרויסקייט פון אייבערשטן, האט ער עס ליב, ער פארשטייט, מען זאגט אלעמאל אין חסידות אזוי, בשעת א מענטש פארשטייט אז א זאך איז גוט, איז בדרך ממילא האט ער עס ליב, אזוי שטייט אלעמאל. וואס מיינט דאס? אז ס'דא געוויסע זאכן וואס זיי האבן אין זיך גוטע תכונות, מעלות, אין זיך, בשעת מען פארשטייט אז די זאך איז גוט, איז ווערט מען, ציט מען זיך צו דעם, ציט מען זיך צו דעם. איז אויכעט אין חכמה און בינה, בשעת א מענטש פארשטייט גוט די גדלות פון אייבערשטן, קען זיין אז ער זאל זיך ציען צו די גוטסקייט פון אלוקות, און ער זאל אים מורא האבן פון די פון די פון די גדלות פון אייבערשטן, פון די רוממות פון אלוקות, אבער אף על פי כן איז דאס נאר דמיונות שווא, קיין קיום אמיתי וועט עס נישט האבן, ס'איז נישט, דער אלטער רבי זאגט נישט אז א מענטש האט אהבה ויראה, נאר מצד חכמה און בינה רעדט ער זיך איין אז ער האט אהבה ויראה, ס'איז נישט ער רעדט זיך איין, א מענטש קען זיך מתבונן זיין בגדלות השם און דאס וועט אים צוציען טאקע צו געטליכקייט, אבער קיין קיום אמיתי וועט עס נישט האבן. וואס פעלט אין חכמה ובינה אליין? אין חכמה ובינה פעלט אז אפילו וויפיל מען פארשטייט נאר די גדלות פון אייבערשטן, אבער בכדי בכדי. די ערשטע זאך בכדי א מענטש זאל האבען א געפיל צו עפעס איז דאס איז אז דער מושג וואס ער איז זיך מתבונן אין דער מושג דארף זיין א זאך וואס איז פארבונדען א זאך אין זיין וועלט א זאך וואס האט צו טון מיט זיין לעבען א זאך וואס ער איז וואס וואס וואס ער האט עפעס א שייכות דערמיט א מענטש קען פארשטיין א זאך האט נישט קיין דער זאך איז א איז א איז א ענין נעלה ונפלא מאוד. און דער זאך איז אזא מין סארט זאך וואס איז מחייב מיט מידות, דער זאך איז מחייב, יעדער זאך איז מחייב, אדער ס'איז א גוטער זאך אדער ס'איז א שלעכטער זאך, דער זאך איז מחייב אז מ'זאל זיך רעאגירן צו דעם אין א געוויסע אופן, און בשעת מ'טראכט זיך אריין אין דער זאך, מ'פארשטייט עס, און רעאגירט מען צו דער זאך, ווי עצם ס'ווארט דער זאך איז מחייב, אויב ס'איז א גוטער זאך רעאגירט מען מיט מיט מיט מיט מ'ציט זיך צו דעם, אויב ס'איז א נעגעטיווער זאך ציט מען זיך אפ דערפון. אבער אויב דער זאך האט נישט קיין שייכות צו מיר ס'איז א פרעמדער זאך פון מיר, ס'איז נישט קיין ענין וואס ב אין מיין וועלט, אין מיין לעבן לעב איך נישט מיט דעם, ס'איז נישט א זאך וואס איך האב צו טון, ס'איז נישט א זאך א חלק פון מיין לעבן, איז דאס א צייטווייליגע זאך, בשעת איך טראכט וועגן דעם האב איך א גוטע געפיל צו דעם, און בשעת איך הער אויף טראכטן וועגן דעם האב איך נישט קיין שייכות צו דעם. דאס איז נישט קיין אמת'ע אהבה ויראה. דער מושג, דאס איז די ערשטע זאך, די ערשטע זאך פון דעת איז אז דער מושג וואס איך טראכט זיך אריין אין דעם, אזוי בדרך כלל אן דעת, א מענטש קען זיך אריין טראכטן, פארשטיין זאכן, אבער וואס זיין וועלט איז, וואס זיין מציאות איז, דאס ווייס איך נישט. יעדער מענטש האט זיך זיינע מושגים וואס זיין, אין וואס באשטייט זיין לעבן. וואס זענען, יעדע זאך האט זיך, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, א מענטש איז פארבונדן בטבע איז ער פארבונדן מיט זיין משפחה, דאס זענען מושגים, דאס איז א חלק פון זיין לעבן, יעדער מענטש האט זיך זיין לעבן, זיינע ד' אמות, און ס'איז דא די מושגים וואס זענען פארבונדן מיט זיין לעבן. דערנאך איז דא זאכן, ס'איז דא אסאך שיינע זאכן אין דער וועלט אבער זיי האבן נישט קיין שייכות מיט מיין לעבן, איך איך לעב נישט מיט זיי, זיי האבן נישט קיין השפעה אויף מיר, איך האב נישט קיין השפעה אויף זיי, זיי זענען מושגים לעצמם. זיינען שיינע זאכן, אז איך טראכט זיך אריין אין דעם, קען איך האבן א געפיל צו דעם, אבער לפועל קיין יחס, איך האב נישט קיין שייכות מיט יענעם ענין, יענע ענין איז בעצם א זאך וואס איז אפגעפרעמדט פון מיר. די ערשטע זאך פון דעת איז אויף צו פארבינדן א מושג מיטן מענטשן. דעת איז אויף צו פארבינדן א מושג מיט מיר. וואס איז פארבינדן? פארבינדן הייסט אז מאכן אז יענער מושג זאל ווערן א חלק פון מיין לעבן.

דער מענטש בלייבט באזונדער, עס איז דא זאכן וואס וואס קומען און גייען, א זאך וואס א מענטש, יעדע זאך וואס א מענטש זעט האט עס א ווירקונג אויף אים, דאס ווערט א חלק פון זיין פון זיין חיי הנפש, איז א דאס איז דער מושג, דאס איז ראי' איז אזא מין סארט זאך וואס אז א מענטש פארבינדט זיך מיט דער זאך דורך אויגן דורך זען, פארבינדט זיך דער זאך מיטן מענטשן, און וואס פאר א עמוד דער מענטש קריגט א יחס קבוע מיט דער זאך, דאס ווערט א מושג וואס ער לעבט מיט דעם, ס'איז נישט א פרעמדע זאך וואס איך האב געהאט אן איינמאליגע פארבינדונג מיט דעם, דאס ווערט א מושג וואס ווערט א חלק פון מיר, דאס ווערט א חלק פון דער מענטש, איז דאס איז אז א זאך וואס א מענטש פארשטייט אריינברענגען דער זאך, עס מאכן א חלק פון מיין לעבן, דאס איז א מורא'דיגע כח אז א מענטש זאל קענען נעמען א זאך וואס איז בעצם אפגעפרעמדט פון אים און שאפן א קשר מיט א זאך, א דער זאך זאל דאס מיינט ברייטער מאכן די מענטשנ'ס ד' אמות, ברייטער מאכן מיין לעבן, דאס קען אויך אמאל הייסן דעת, ס'איז דא מענטשן וואס זענען בקטנות הדעת, קטנות הדעת הייסט אז זיי זענען מצומצם צו וואס איז וואס איז זיי נוגע, צו וואס אין וואס באשטייט זייער לעבן, זיי האבן זייער שטוב, זייער שול, און חוץ פון די ד' אמות האט קיין זאך קיין שייכות נישט צו מיר. מ'קען מיט אים רעדן זייער חשוב'ע זאכן, דאס א ציבור צרכי רבים מיט פארשידענע זאכן, זיין לעבן איז זיין לעבן, דאס האט נישט צו טון, ער האט זיין אייגענע ד' אמות און דאס ליגט ער און דעם טראכט ער, אלע אנדערע זאכן אז ער הערט, ער הערט אין שול אז ס'דא עפעס א פראבלעם אין א קהילה, עס באדערט אים, אבער אז דאס זאל ווערן א חלק פון זיין לעבן אז יענער פראבלעם זאל אים זאל אים מטריד זיין זיין מנוחה, וועט עס נישט, פארוואס וועט עס נישט מטריד זיין זיין מנוחה? ווייל יענער מצב איז דאס נישט קיין חלק פון זיין לעבן. בשעת ער הערט וועגן דעם ס'איז א דבר המצער, ס'איז א זאך וואס איז מעורר רחמנות, איז ער א מענטש וואס איז סענסיטיוו, האט ער רחמנות בשעת מעשה. אבער יענער זאך איז נישט פארבונדן מיט אים, זיין לעבן איז האט נישט צו טון צו דעם, זיין לעבן האט נישט צו טון צו דעם, דערנאך איז דא א מענטש וואס זאגט ער האט ער האט נישט קיין קטנות הדעת, ער איז א גרעסערע בר דעת, א גרעסערע בר דעת הייסט אז אז זיין נפש אדער זיין לעבן איז זיך מספשט ברייטער פון זיין אייגענע קליינע ד' אמות. ער פילט זיך ווי א מענטש צווישן מענטשן. אז ער פילט זיך א מענטש צווישן מענטשן, איז א מצב וואס איז נוגע צו א צווייטן מענטשן, באדערט עס אים. אויב א מענטש פילט זיך ער איז אליין א מענטש און האט זיך זיין אייגענעם לעבן, זיין אייגענע שטוב. איז זאכן וואס איז נוגע צו א צווייטן מענטשן, דאס איז נישט, דאס איז נישט מיינער א זאך. אויב זיין מושג אין לעבן איז נאר זיין אייגענער לעבן, זיין אייגענער פריוואטער, פריוואטער, פילונג, איז יעמאלט די זאכן וואס טוען זיך מיט א צווייטן מענטשן וועלן נישט האבן קיין קיין ווירקונג אויף אים, דאס איז גארנישט וואס צו טון צו מיר. בשעת אבער ער פילט זיך אלס מענטש צווישן מענטשן, איז יעמאלט ווערט זיין אייגענער לעבן ברייטער, איז זאכן וואס זענען נוגע צו אנדערע מענטשן, פועל'ט עס אויף אים. איז דאס, דאס הייסט אז א מענטש איז פארבונדן, ווערט פארבונדן מיט א זאך, יענער זאכן ווערן א מושג אין זיין לעבן. ס'ווערן חלקים פון זיין לעבן, ס'ווערט א חלק פון זיין נפש, חלקים פון זיין פון זיין איבערלעבעניש, דאס איז די מושג פון דעת, איז איז בשעת מ'זאגט בכלל ביים אין די וואס וואס טוט אויף דעת? על פי פשטות מיינט מען אז חכ פארשטאנד האט מען די שלימות דורך חכמה און בינה, אפילו אז א מענטש איז נישט פארבונדען מיט א מושג, עס איז נישט קיין חלק פון מיין לעבן, איך קען פארשטיין א פראבלעם הגם אז איך האב נישט איך בין נישט פארבונדען מיט דעם פראבלעם, איך קען עס פארשטיין, איז עפעס א פראבלעם וואס טרעפט זיך אין א קהילה? מיר איז נישט נוגע די קהילה, איך האב מיין שטוב און מיין לעבן, די קהילה איז נישט קיין חלק פון מיין לעבן. אבער איך קען פארשטיין די פראבלעם. וואס נוגע אין פארשטיין, איך קען עס גוט פארשטיין און זאגן א גוטע עצה איז, איז אין חסידות שטייט אז דעת, אז מ'האט נישט קיין דעת, פארשטייט, ס'פעלט אויך אין דעם פארשטאנד פון דעם ענין. נישט אין דעם פארשטאנד, נישט אין דעם פארשטאנד אינעם זין וואס מען האט נישט ארויס דעם דעם דעם חשבון נכון פון דעם זאך. ס'איז דא אמאל וואס מען שאצט, מען זאגט א מענטש איז א בר דעת, א בר דעת הייסט, חוץ פון דעם וואס מען דארף פארשטיין א זאך, דארף מען אמאל האבען א הרגש אין א זאך, מען דארף האבען עפעס א, מען דארף האבען א געפיל אין דעם ענין. בשעת א מענטש פארשטייט א זאך מרחוק, און יעמאלט האט ער נישט קיין אמת'ער געפיל וואס דער זאך באמת איז. בשעת א זאך איז א חלק פון א מענטש'נס וועלט, ער איז פארבונדען מיט דעם און יעמאלט קען ער ערשט האבען א א אמת'ער געפיל אין וואס דער זאך איז. דאס זענען די צוויי עניינים כולם שטייט אין חסידות וועגען דעת. דעת איז התקשרות, אריין ברענגען נאענט, בינדען נאענט א זאך צו א מענטשען, און יעמאלט דעת הייסט אויכעט וויסען. וואס הייסט וויסען? וויסען הייסט האבען א אמת'ער וויסען אין א זאך. סתם פארשטיין א זאך אלס א טעאריע, ס'איז א טעאריע, ס'איז א ווייטער זאך פון מיר, איך קען דאס פארשטיין, איך האב נישט קיין אמת'ער געפיל אין דעם ענין, איך האב נישט קיין אמת'ער געפיל אין דעם ענין, איך ווייס דאס באמת נישט, ווייל איך מיט די זאך זענען צוויי באזונדערע זאכן, איך נוץ נאר כלים, איך האב איך האב געוויסע כלים וואס דורך זיי קען איך האבן עפעס א הבנה אין דעם, אבער איך זעה צו האבן א געפיל אין א זאך, האבן א קענטעניש אין דעם, ס'איז וויסן, וויסן הייסט אז א מענטש האט א קענטעניש אין עפעס, ער האט עפעס א געפיל אין דעם ענין, א געפיל נישט א געפיל מיט הארץ, ער האט עפעס א הרגשה אין דעם, ס'הייסט ער פילט טאקע די עצם זאך, דאס דארף קען מען נאר האבן מיט א בר דעת. די מושגים פון דעת, א מענטש באמת מען לעבט מיט דעם אלעמאל, ס'איז נישט א מענטש, א מענטש זוכט אן עצה אויף א געוויסע זאך אין זיין לעבן, וועט ער נישט גיין צו דווקא צו א קלוגן מענטשן וואס קען גוט פארשטיין קען גוט פארשטיין דאס דאס איז דאס איז א מענטש זוכט זוכט עצות ביי א מענטשן וואס וואס אויך ער האט א הרגש אין דעם ענין אדער ער האט עס אליין דורכגעלעבט וואס איז דער מען זאגט אז וואס איז דער גאנצע מעלה פון עקספיריענס א מענטש וואס האט נסיון אין חכם כבעל נסיון אין די זאך מיט'ן נסיון איז נישט אז ער ווייס ער ווייס א זאך פון דערווייטענס ער האט עס אליין דורכגעלעבט דאס איז ער האט דעת אין דעם אז מען האט עס אליין דורכגעלעבט האט מען דעת אין דעם ענין אויף וויפיל מען קען פארשטיין א זאך דער זאך אליין איז דאך נישט די פארשטאנד פון דער זאך. פארשטאנד איז א כלי ווי צוצוקומען צו א זאך. ווי צוצוקומען צו א זאך אין פונדרויסן, בשעת מען געפינט זיך נישט אין דער זאך, איז חכמה איז א מורא'דיגער כח, כח השכל. א מענטש האט כח, האט כח זיך דערקענען זיך מיט א זאך אן זיין אין דעם זאך. אן, אן האבן א געפיל אין דעם זאך, זיין מבחוץ פון דעם זאך, קען ער האבן א הבנה און א פארשטאנד אין דעם. אבער דאס דאס אלץ ער קען האבן טאקע א פארשטאנד אין דעם, אבער ס'קומט נישט צו דער מעלה פון טאקע האבן א א געפיל אין דעם זאך אליין, אז דער זאך אליין ווערט נרגש צו אים, אבער בכדי אז דער זאך אליין זאל נרגש ווערן צו אים, דארף עס זיין פארבונדן מיט זיין לעבן. כל זמן אז דער זאך איז מנותק פון דעם מענטשן, ס'נישט א חלק פון זיין פון זיין לעבן, וועט ער קיינמאל נישט קענען האבן א געפיל אין א ענין וואס איז נישט וואס איז נישט קיין זאך פון זיין לעבן. דאס איז דער, דאס איז, דאס זאגט דער אלטער רבי אין תניא בנוגע, בנוגע צו אהבה ויראה, בכדי אז דער מענטש זאל האבן א אמת'ער, יא, צוויי זאכן, בכדי אז דער, אז בכדי אז דער אהבה ויראה זאל זיין א דבר, א קיום אמיתי, קיום אמיתי הייסט אז דאס זאל טאקע זיין, אט אט דאס האב איך ליב, נישט אז בשעת מעשה, בשעת איך טראכט וועגן דעם, ציט עס צו, ציט עס, אהבה הייסט אז, אז, ס'דא, יעדער מענטש האט זיך זאכן בנפשו וואס ער, וואס, דאס האט ער ליב, נישט אז בשעת ער טראכט וועגן דעם האט ער עס ליב. ער איז אזא מין סארט זאך, גלייך ווען מ'זעט א עפל וועט מען עס וועלן, גלייך ווען ער זעט עסן וועט ער עס, ער איז אזא מין, ער איז אזא מין סארט מענטש וואס דאס, ער ליגט אין דעם, דאס איז זיין ליבשאפט. נישט אז בשעת ער טראכט וועגן דעם האט ער עס ליב, דאס איז נישט קיין אמת'ע אהבה, אמת'ע אהבה איז אז א מענטש האט מידות בנפשו, ס'דא זאכן נקבעים ביי אים אין זיין נפש וואס אט דאס האט ער ליב און אט דאס האט ער פיינט, יעדער מענטש, דאס איז, דאס איז זאכן וואס זענען א חלק פון זיין לעבן, א חלק פון זיין לעבן איז ווי, זיינע מידות, ווי ער פילט, ס'איז דא זאכן וואס ער ציט זיך צו זיי, זאכן וואס ער ציט זיך נישט, ס'איז נישט זאכן וואס בשעת ער טראכט וועגן זיי האט ער עס ליב, דאס איז נקבע געווארן ביי אים, אט אט דאס מאכט מיר פילן גוט, און דאס מאכט מיר, און דאס, פון דעם האב איך מורא, דאס איז זאכן וואס זענען נקבע, דאס איז זאכן וואס זענען נקבע אין נפש, וכדי אז ליב האבן דעם אייבערשטן זאל ווערן א זאך וואס ווערט קבוע בנפשו של האדם, איך, אז דער אייבערשטער איז א זאך וואס איך האב ליב, איך בין צופרידן בשעת איך זע, בשעת איך האב, בשעת איך האב דער אייבערשטער מיט זיך, דארף א מענטש האבן דאס. דער פריערדיגער רבי ברענגט א דוגמא בנוגע צו די מצוה פון אהבת השם, שטייט ואהבת את ה' אלוקיך, דער פריערדיגער רבי קאכט זיך אין דעם זייער שטארק, א יעדער מצוה דארף א מענטש פילען בגשמיות, יעדער מצוה דארף האבען עפעס א, ס'איז נישט סתם מצוה, יעדע מצוה איז מצות מעשיות, א מצוה איז, די אייבערשטער האט געגעבען מצוות צו א נשמה בגוף, וואס הייסט נשמה בגוף, יעדער מצוה דארף זיין פארבונדען מיט מיט מיט מיט פלייש, איז בנוגע די מצוות פון חובת הלבבות, ליב האבן דעם אייבערשטן, מורא האבן פון אייבערשטן, וואס האט עס צו טון מיטן גוף, לכאורה איז דאס נאר א ענין נפשי. דער פריערדיגער רבי זאגט אז א מענטש, דער שיעור המצוה פון אהבת השם איז, אז ער דארף פילן גוט, אין זיין הארץ דארף ער פילן גוט, בשעת ער האט דער אייבערשטער מיט זיך. א איד דארף פילן גוט מיט דעם וואס ער האט עפעס די חובת, ס'איז א חובה תמידית, ס'איז נישט עפעס א חובת מזמן לזמן. ס'איז א מענטש זאל אלעמאל פילן גוט מצד דעם וואס ער האט דער אייבערשטער מיט זיך.

א חבר איז א מענטש וואס ווערט נקבע, ס'ווערט נקבע אין מיר, איך ווער פארבונדן מיט יענעם מענטש. ליבשאפט איז אז איך, וואס פאר א פארבונד האב איך? א הארציגער פארבונד אז איך האב דאס ליב. אהבה איז נישט סתם עפעס א רגש וואס ווערט א צייטווייליגע זאך, ס'ווערט נקבע אין מענטשן אז ער ווערט פארבונדן מיט יענעם זאך. דאס איז וואס חסידות איז אלעמאל קובע, וואס איז די מעלה פון מידות ס'איז דער חלק פון מענטשן וואס ער וואס ער איז פארבונדן מיט זאכן אדער אין א אופן חיובי וואס ער האט זיי ליב, אדער אין א אופן וואס ער וואס ער וואס ער ציט זיך אפ פון זיי. אבער דאס איז אט דאס לעבט, ס'איז דא מענטשן וואס א מענטש פילט א קירוב מיט זיי, און דאס ווערט נקבע, אט אט די מענטשן איז ער פארבונדן מיט זיי, ער האט זיי ליב, און ס'איז דא מענטשן וואס ער האט זיי פיינט, נישט בשעת ער טראכט וועגן זיי האט ער זיי פיינט, ס'ווערט נקבע, ס'איז דא זאכן, מושגים, וואס איז נקבע אין נפש, יחסים צו די זאכן, און דאס איז נקבע אין אים. איז על דרך זה דער מצוה פון אהבת השם איז נישט בשעת ער טראכט זיך אריין אין אייבערשטן, איז דער אייבערשטער א דבר, דאס זאל דאס אים שלעפן צו אים. אויב אזוי דאס איז דער מושג פון פון גדולת השם שלעפט דעם מענטשן צו זיך. דאס הייסט, אבער דאס נישט אז נישט אז איך האב עס ליב, נישט אז ס'איז א חלק פון מיין חיי הנפש איז געווארן אז איך צי זיך צו אלוקות, אז מיר איז גוט מיטן אייבערשטן. מיין חיי הנפש איז געבליבן מיט מיין משפחה, מיט מיינע קינדער, אט דאס איז נקבע אין מיין נפש, אט דאס האב איך ליב. בשעת גדלות הא-ל ליגט אין מיין קאפ, שלעפט מיר גדלות הא-ל אים ליב האבן. דאס איז נישט אהבת השם, דאס איז גדולת השם שלעפט א מענטשן צו אים. אלוקות, בשעת מ'טראכט זיך אריין אין אלוקות, ס'איז אזא שטארקע זאך, שלעפט עס א מענטשן צו אים. אהבת השם הייסט אז איך בין אזא מין סארט מענטש וואס איז צופרידן מיט געטליכקייט, איך בין אזא מין סארט מענטש וואס איך האב א קירוב צו געטליכקייט, איך האב עפעס א נאנטקייט צו געטליכקייט. ווי קען דאס זיין? און פריער דארף דער אייבערשטער זיין א זאך וואס ווערט א חלק פון מיין לעבן. אלוקות דארף זיין א חלק, אזוי ווי א מענטש זיין משפחה איז א חלק פון זיין לעבן, דאס איז נישט זאכן וואס בשעת ער טראכט וועגן זיי האט ער זיי ליב, ס'איז נקבע געווארן בין אין אים אז ער האט ליב זיינע קינדער, א מענטש אלעמאל האט ליב זיינע קינדער, א מענטש האט חיי המידות, מידות איז נישט א זאך וואס בשעת ער טראכט וועגן דער מושג האט ער עס ליב, ס'איז נקבע אלעמאל ביי מיר אין נפש אז דאס די זאכן האב איך ליב און די זאכן האב איך פיינט, דאס איז דאס דאס איז חיי הנפש, מידות איז דאס ווי דאס איז דער לעבן פון דער מענטשן, א מענטש לעבט מיט א וועלט ארום אים און ס'דא. ווי ער פילט זיך בנוגע צו דער וועלט ארום, דאס וואס ער אלעמאל געפינט זיך אין דעם. על דרך זה, דער אייבערשטער דארף זיין א זאך וואס איז פארבונדן מיט'ן מענטשנ'ס לעבן, איך האב דאס ליב, איך האב מורא פאר דעם, זאכן וואס אלעמאל דארף זיין איינגעקריצט ביי א מענטשן, אט דער אייבערשטער האט איז, מען פילט גוט מיט דעם וואס דער אייבערשטער געפינט זיך, און מען האט מורא פון דעם וואס איז דא אן אייבערשטער, איז דער ערשטער טריט צו צו אריין אז איך זאל טאקע ליב האבן דעם אייבערשטן, אהבת השם זאל טאקע זיין איינגעקריצט אין מיין לעבן, איך זאל עס ליב האבן, דארף א מענטש האבן דעת, פריער דארף דער אייבערשטער זיין א זאך א מושג ביי א מענטשן, און דאס רעדט זיך דא אין דער מאמר, דעת אין אלוקות הייסט אז דער אייבערשטער זאל זיין א מושג וואס איז פארבונדן מיטן מענטשן, איז דא נשמות ווי זיי ווערן אנגערופן זרע אדם, און זיי זענען אזעלכע נשמות וואס מצד עצם טבעם איז אלוקות ביי זיי, אלוקות איז א חלק פון זייער וועלט. אזוי ווי שוין געזאגט פריער, פשוט אין משל, אזוי ווי ס'איז דא מענטשן, ס'דא פארשידענע צוויי סארטן מענטשן, ס'דא מענטשן וואס ביי זיי איז זייער לעבן א מצומצם'דיגער, זיי האבן זייער זייער שטוב און זייער מסחר און חוץ פון דעם נישט, זיי ווילן פון גארנישט נישט הערן, זענען צופרידען מיט דעם, און מ'קען מיט זיי רעדן וועגן אנדערע זאכן, דאס וועט זיי נישט ברייטערן די מושגים, און דאס איז דער לעבן מיינע, אין דעם האט זיך אנגעהויבן, דעם האט זיך געענדיגט. דערנאך איז דא ברייטערע מענטשן, ברייטערע מענטשן וואס האבן א ברייטערן דעת, א ברייטערע מענטשן איז אז ער פילט זיך, ער פילט זיך א חלק פון א קהילה, און דער קהילה איז זיכער א חלק פון זיין לעבן, אויב ס'דא א פראבלעם אין די קהילה, פילט ער די פראבלעם, ער לעבט מיט מיט דעם פראבלעם, ער לעבט מיט דעם מיט, קען מען מיט אים רעדן, קען מען זיך מיישב זיין מיט אים, אז ער לעבט מיט מיט דעם מיט מיט מיטן קהילה קען מען מיט אים רעדן. איז ס'דא אז ס'דא למשל צוויי לאמיר זאגן ס'דא צוויי בטבע דא צוויי צוויי סארטן מענטשן, ס'דא מענטשן וואס זענען פריוואטע מענטשן, וואס וואס זענען וואס זענען וואס לעבן אליין,

איז וואס לעבט דאס? ס'איז נישט א זאך וואס איז נישט א שכל האט עס אויפגעטון. ס'איז נישט וואס א מענטש טראכט זיך איין און פארשטייט אז אזוי ווי ער לעבט אין א קהילה דארף ער דאס מרגיש זיין. ס'דא ברייט ס'דא מענטשן וואס האבן דאס בטבע. ער איז א מענטש וואס לעבט וואס לעבט אין א קהילה פילט ער פילט לעבט ער לעבט ער מיט מיטן קהילה. איז על דרך זה בנוגע צום אייבערשטן בעצם איז מיר זענען באשאפן געווארן ס'דא אזעלכע נשמות וואס זענען באשאפן געווארן אז זייער לעבן זייערע מושגים איז גשמיות זייער לעבן איז די גשמיות'דיגע וועלט. אט דאס, אין דעם הייבט זיך אן זייער לעבן, מיט דעם ענדיגט זיך זייער גשמיות'דיגער מציאות. מיין לעבן דא, מיין לעבן, מיינע געפילן, מיין פרנסה, מיין משפחה. עס קען זיין, אין דער גשמיות'דיגער לעבן קען זיין אויכעט זייער ברייט. קען זיין א גרויסע קהילה, א גאנצער שטאט, און מענטשן איז זיי נוגע, איז נוגע דער מצב פון דער גאנצער מדינה. אבער ס'אלץ אין די הגבלה וואס באשטייט, איך בין א גשמיות'דיגער מענטש, א מענטש, א מענטש, איך בין א מענטש, נישט קיין, איך בין נישט קיין גאט, איך בין א מענטש, נישט קיין מענטש וואס לעבט, איך בין א מענטש. וואס ארט א מענטש? א מענטש ארט מענטשליכע זאכן, דאס ארט א מענטשן, און דאס איז א חלק פון זיין לעבן. אז דער אייבערשטער זאל ווערן א חלק פון זיין לעבן, איז דאך דאס, וועסטו מסביר זיין פון היינט ביז מארגן, עס וועט נישט העלפן, עס האט נישט צו טון צו מיר, מיין לעבן באשטייט נישט אין דעם, איך פארשטיי דאס איז זייער גרויס און זייער גוט, אבער עס איז נישט מיר, עס איז נישט מיין לעבן, וואס וואס ווי קען דאס בייטן? דערנאך איז דא אזעלכע נשמות וועלכע לכתחילה, לכתחילה, דאס איז נשמות פון זרע אדם, לכתחילה זענען די נשמות פארבונדן מיטן אייבערשטן, לכתחילה זענען אזעלכע וואס זייער לעבן איז נישט א לעבן פון א מענטש,

טיש און ימים און נהרות אלץ געפינט זיך אין אצילות, דער זעלבער וועלט ווי מיר ווי מיר די אלע זאכן וואס מיר וואס האבן וואס מיר האבן אין דער וועלט געפינט זיך אין אצילות אויכעט. וואס איז די נפקא מינה פון די זאכן ווי זיי זענען דא צו די זאכן ווי זיי זענען אין אצילות? אין אצילות איז וואס דער וואס וואס איז די אלע זאכן? די אלע זאכן זענען אן אויסדרוק פון דער גדלות פון אייבערשטן, ווי ברענגט זיך ארויס דער גדלות פון אייבערשטן? ווי ברענגט זיך ארויס דער גדלות פון אייבערשטן? מיט דעם וואס ער באשאפט א וועלט ברענגט זיך ארויס דער גדלות פון אייבערשטן, מיט דעם מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז א טבע איז א איז א איז א מיט וואס ברענגט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס הפלאה? מיט דעם וואס איז דא וואס ס'ווערט נתגלה זיינע כוחות פון חכמה און בינה. איז די גאנצע מציאות אין אצילות איז ווייל דורך ווייל דורך דעם ברענגט זיך ארויס געטליכקייט. דאס איז דער גאנצער מציאות. וואס איז די מציאות פון, וואס איז די גאנצע מושג פון א וועלט, ווייל מיט דעם ברענגט זיך ארויס דאס אז דער אייבערשטער איז א בורא ומהווה העולם, און ער איז א, און ער איז, און מיט וואס ברענגט זיך, און וואס, און, און יעדער כח וואס איז דא דארטן, די כח חכמה בינה חסד, ס'אלץ אויף צו ארויס, ס'אלץ מושגים, ס'אלץ זאכן וואס ברענגען ארויס ווער דער אייבערשטער איז. דאס איז דאס איז אצילות. ביה איז די זעלבע מושגים, אויף וואס זיינען זיי די מושגים אליין? וואס איז וועלט אין עולם הזה? וואס איז וועלט אין ביה? וועלט איז וועלט. העכער פון וועלט, דאס איז נישט קיין, אין אצילות, אין וועלט נישט וועלט. וועלט איז אויף צו ארויסברענגען דעם אייבערשטנ'ס גדלות אז ער איז א מהווה עולם. איז לכתחילה וועלט פארבונדען מיט א ברייטערע, מיט, פארבונדען מיט'ן אייבערשטן. דער וועלט לכתחילה איז עס פארבונדן מיטן אייבערשטן. אין עולם הזה, וואס איז דער מושג פון וועלט און וואס איז דער מושג פון א מענטש? א מענטש שפירט שפירט זיך אז א זאך פאר זיך, איך בין א מענטש, איך האב מיין לעבן, איך האב מיין, איך האב מיין, איך האב מיין, איך האב מיין ד' אמות. און ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וואס איז געווען מתן תורה? מתן תורה איז געווען, ס'איז געווען אידן וואס האבן געלעבט אין דער וועלט, און דאס איז געווען זייערע מושגים, ביז. האט זיך נתגלה געווארן צו זיי אז ס'איז דא א טיפערע אמת וואס וואס איר זייט נישט מרגיש, ס'איז דא א אמת פון אלוקות, און דער אמת פון אלוקות איז דער ואתה מחיה את כולם, אט דער וועלט וואס איר שפירט אלס זאך פאר זיך, אט דער וועלט וואס איר לעבט מיט דעם, און דאס און דאס איז טאקע אייער לעבן, איז דא איז דא א פנימיות צו דער וועלט, ס'איז דא אן אייבערשטער וואס מהווה דער וועלט. אבער דער התגלות פון מתן תורה האט דאך נישט איבערגעביטן די מושגים פון א אידן, הסבר, ממש אז דאס איך ווייס אז דאס איז דער אמת איך האב איך האב איך ווייס אז דאס איז דער אמת אבער דאס איז נישט געווארען א חלק דער אמת פון אלוקות אדער דער אמת אז אז ואתה מחיה את כולם דאס איז נישט געווארען א חלק פון דער לעבען פון א איד ער ער האט דאס נישט אריינגענומען אין זיך באופן אז ער איז געווארען פארבונדען מיט דעם דאס איז געווארען א חלק פון זיין פון זיין איבערלעבעניש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם איז געווען די עבודה פון משה רבינו אויף צו אריינברעגען אידן א הרגשה, א הכרה, ווערן פארבונדען מיט געטליכקייט, אז געטליכקייט זאל ווערן א חלק פון א מענטשנ'ס לעבן, עס זאל ווערן א חלק, ער זאל ווערן פארבונדען מיט דעם, דאס איז דאס, לאמיר זען אינעווייניג ווי דער אלטער רבי טייטשט עס. וואס מען רעדט יעצט איז דעת, לאו דווקא אז עס איז א שלב נאך חכמה און בינה. פריער, פריער, בכדי א, בכדי א מענטש זאל האבן דעת פריער דארף ער האבן א ריכטיגער מושג פון אייבערשטן. די, דער, דער חכמה און בינה זענען, זענען, דאס זענען די דרכים וואס א מענטש ריכטיג האבן א פארשט, א פארשטאנדענע זאך, מען רעדט דאך אלץ א מענטש אויף צו אנהייבן שאפן ביי זיך א קשר מיט אלוקות.

ווייל אפי' וואס איז דער כח האט דער אייבערשטער געגעבען א מענטש א כח אז מיט דעם זאל ער קענען זאל ער קענען זאל ער קענען אנטדעקען דעם אמת. שכל דער כח וואס א מענטש האט אויף צו קענען אנקומען צו דער אמת פון א זאך, דאס איז דאס איז נישט קיין פשוטער כח, דער אייבערשטער גיבט א מענטש שכל, אן דעם קען ער נישט צוקומען צו אן אמת, א מענטש האט אנהייבן מיט דעת, מען דארף דאך וויסען מיט מיט וואס צו פארבינדען זיך, מען דארף זיך פארבינדען מיט עפעס, חכמה און בינה גיבט דער מענטש, עפענט אויף דער מענטש די קאפ אז ער ווייס אז ס'דא אמת'ע מושגים. ס'איז דא א מושג פון, ס'איז דא גדלות הא-ל, דער וואס דער מענטש אליין וואלט עס קיינמאל נישט געפילט, חוץ פון דעם וואס ער איז וואס ער לעבט וואס ער ער פילט נאר ער פילט נאר דער וועלט וואס מ'לעבט אין דעם, אבער חוץ פון דעם איז מצד דער הארץ אליין נעמט מען נאר זאכן ווי לכתחילה ווי ס'איז בשייכות צו מענטשן, נישט דער אמת פון דעם ענין אליין. חכמה און בינה גיט דער מענטש א הבנה אין דעם אין געטליכקייט אליין. אבער לאחר וואס א מענטש פארשטייט געטליכקייט און האט א הכרה אין גדלות הקל, איז דא א באזונדערע עבודה מיט כח הדעת אויף צו פארבינדן זיך, פארבינדן מיין אייגענעם לעבן מיטן אייבערשטן, דאס איז כח הדעת, פארבינדן מיין לעבן מיט אלוקות. דאס איז נישט קיין פשוטע זאך פאר א מענטש זיך פארבינדן, וואס אין וואס באשטייט מיין לעבן? א גשמיות'דיגע לעבן, איך האב א מענטש, איז פארבינדן א מענטש זאל זיך פארבינדן מיט אלוקות. איז דער אלטער רבי זאגט יעדער מענטש האט בכח א כח הדעת, כח הדעת איז א כח וואס א מענטש האט אויף צו דער, אויף צו, אויף צו, אויף צו מרגיש זיין א צווייטער זאך, אדער אויף צו, אויף צו, א כח, א כח אויף צו פארבינדען זיך, ס'איז נישט, אז ער זאגט אז אז מיט גשמיות האבן מיר דאס אלעמאל, ווי וועט מען מאכן ביי א מענטשן אז ער זאל אנהייבן, אז א מענטש איז געבוירן געווארן אז ער, די איינציגע זאך וואס ער, וואס ער טראכט וועגן, די איינציגע זאך וואס איז נוגע צו אים איז זיין אייגענעם לעבן. ווי וועט ער מאכן אז עס זאל ווערן, אז עס זאל זיין נאך זאכן וואס ער זאל האבן עפעס א, עס זאל באדערן אים? ווי וועט אים טאקע מאכן ברייטער מאכן זיין לעבן? דאס איז דער כח הדעת. א מענטש וועט זיך אריין, ער דארף זיך פארבינדן מיט יענע מושגים. ער דארף זיך פשוט פארבינדן מיט דעם. ער פארבינדט זיך זיין אייגענער לעבן מיט אנדערע מושגים און מיט דעם פארברייטערט, מיט דעם פארברייטערט ער זיך. וויאזוי, עס איז דא עפעס א, עס איז דא עפעס א, איינע פון די. טשעיס האט ער געהייסן, דעיוויד טשעיס, איך האב, ער לעבט נאך, דעיוויד טשעיס וואס איז געווען, ער איז געווען, איז ער, איך האב אמאל געליינט, איך געדענק נישט וואו איך האב עס געליינט, אבער ער האט געהאט א, איך ווייס נישט וואו, עס האט זיך אנגעהויבן זיין קשר מיטן רבי'ן, אדער געהאט א קשר מיטן רבי'ן, ער האט מסביר געווען אמאל וואס האט דער רבי אים געביטן אין זיין לעבן, איז ער ברענגט ארויס זייער שיין, לכתחילה איז ער געווען א. געווען א געווען א מענטש, געווען א פריוואטער מענטש, האט געהאט א פיינע משפחה האט ער געהאלטן, און געהאט א גוטער א גוטער ביזנעס, ער זאגט ער האט אפילו נישט געכאפט, אבער דריי פיר יאר נאכדעם וואס ער האט געקענט דעם רעבען מיטאמאל האט ער נישט געקענט שלאפן ביינאכט, ווייל דארטן איז נישטא קיין מקווה און דארטן איז נישטא קיין שול, דער רבי האט אים, ער האט אלעמאל געוואוסט אז ס'איז דא אידן אין רוסלאנד, ער האט אלעמאל געוואוסט אז און ס'איז דא אידן אין יענער עק לאנד וואס וואס פעלט ביי זיי כך וכך, דאס האט קיינמאל נישט ער האט עס קיינמאל נישט איינגעפאלן, דאס איז נישט, ער האט קיינמאל נישט איינגעפאלן דאס זאל האבן עפעס א שייכות מיט אים. דער רבי האט געזאגט, דער רבי האט אים ברייטער געמאכט, דער רבי האט אים ברייטער געמאכט וואס מיינט עס זיין א מענטש, אזוי האט ער עס, וואס מיינט עס זיין א מענטש, און וואס מיינט עס זיין א איד. דער רבי האט אים, דער רבי האט פארבונדען זיין מהות מיט מער זאכן. דער רבי האט ברייטער געמאכט זיין לעבן, אז זאכן וואס לכתחילה האט ער געמיינט דאס איז, אז דאס איז אינגאנצן ווייט פון מיר, זענען געווארן א חלק פון זיין לעבן, וואס הייסט, איך בין דאך א איד, איז א מצב פון איד איז דאך, איז דאך, איז דאך זיכער א חלק פון מיין לעבן. דאס איז כ, כח הדעת איז א כח וואס א מענטש האט וואס איז פארבונדען מיט זיין אייגענער מהות, ס'איז פארבונדען מיט זיין מהות, און ער פארבינדט זיין מהות מיט א זאך, דאס איז כח הדעת. דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז ווי פארבינדט א מענטש זיין קאפ מיט א זאך, ער דארף זיך לתקוע מחשבתו בחוזק, מען דארף זיך שטארק, מען דארף זיך שטארק אריינטון אין א זאך, די נקודה איז, יתקע מחשבתו בחוזק הייסט נישט סתם טראכטן וועגן עפעס, סתם טראכטן, ס'דא, ס'דא דער מענטש אליין, און ס'דא אז איך לייג זיך אריין טראכטן וועגן עפעס, דאס איז, דאס איז, דאס איז, דאס איז דעת, איך, איך פארבינד זיך מיטן מושג, אז מען פארבינדט, פשוט א, א, א, א פועל'דיגע זאך, איך פארבינד זיך אליין, קאנצענטרירן זיך אויף א זאך, איך פארבינד זיך מיט א זאך, מיט דעם הייבט זיך אן דער זיך ארייננעמען אין יענעם ענין. דער זיך הייבט זיך אן ארייננעמען אין יענעם ענין. א מענטש גלאט טראכט א זאך, גלאט טראכט, מ'קען גלאט טראכטן וועגן זאכן, מיט דעם וועט זיך נישט בייטן דער מהות פון דער מענטשן. בשעת א מענטש לייגט זיך אריין אין א ענין, ער לייגט זיך אריין אין דעם, און ער, וועגן דעם טראכט איך, מיט דעם ברענגט ער אריין מושגים אין זיין לעבן, מיט דעם ברייטערט ער זיין, זיין, זיין, זיין זיין דעת. מען דארף זיך פארבינדען מיט דעם. און חסידים האבן אלעמאל געזאגט אז דא די מושג פון טראכטן חסידות, די מושג פון טראכטן חסידות איז נישט א זאך פון כמות וויפיל מען טראכט, מען טראכט צוויי המשכים, דריי המשכים, דער חסידים האבן געטראכט אזויפיל שעות בכדי אז איין מינוט זאל מען טאקע זיין אין די מחשבה. די גאנצע טראכטן פון אלע שעות איז געווען אז כאטש אפשר פֿינף מינוט פון די גאנצע זאך זאל מען טאקע יעמאלט זיין פארבונדן מיטן זאך, ס'נעמט צייט אריינגיין אין די ענין נעמט צייט, און דערנאך איז די גאנצע הארעוואניע איז געווען פֿינף מינוט זיין טאקע פארבונדן. דער קשר פון דער מענטשן מיטן ענין איז נישט א זאך פון כמות וויפיל צייט ס'נעמט, בשעת א מענטש בשעת דער 'זיך' ווערט פארבונדן מיטן מושג שאפט זיך יעמאלט דעת, יעמאלט שאפט זיך דעת. דער אלטער רבי זאגט דעת הייבט זיך אן פון מחשבה, פשוט א מענטש זאל זיך קאנצענטרירן זיך אריינלייגן אין דעם ענין, זיך אריינלייגן אין דעם ענין, דאס איז דער, דאס איז דעת, נישט זיך אריינלייגן אויף צו פארשטיין דעם ענין, זיך פשוט, איך האב שוין דעם ציור פון דעם ענין, איך האב שוין א קלארקייט אין דעם ענין, זיך אריינלייגן אין דעם, פשוט זיך, זיך אריינטיפן אין דעם, טיפקייט נישט אין טיפקייט צו זוכן פארשטיין בעסער די זאך, טיפקייט אויף צו מקרב זיין זיך צו דעם ענין. לכתחילה ביי זיי איז זייער לעבן פארבונדן מיטן אייבערשטן, לכתחילה ווערן זיי אין עס, לכתחילה שפירן זיי זיך אלס התפשטות פון אלוקות, לכתחילה שפירן זיי זיך אלס חלק פון אלוקות. אזוי ווי ביי אונז, נאטירליך, מיר דארפן נישט שאפן אז מען זאל האבן דעת צו צו צו קינדער, צו צו משפחה, צו צו פרנסה, דאס דאס איז א חלק פון אונזערע לעבן, דאס איז מיר זיין א מענטש, וואס איז א מענטש? א מענטש איז נוגע זיין זיין לעבן איז דאס אויך נוגע צו אים. דאס איז דאך זיין דעת, ער איז פארבונדען מיט זיך. ביי די זרע אדם לכתחילה זייער מציאות איז פארבונדען מיטן אייבערשטן. דער אמת איז דאך, וואס איז דאס גדלות הקל? גדלות הקל איז, נישט מען טראכט זיך אז ס'דא א גרויסער אייבערשטער, אז אט דער לעבן וואס דו לעבסט איז דאס ואתה מחיה את כולם. ס'איז א פלא פארוואס האבן מיר נישט קיין דעת אין אלוקות, ווייל די זאך איז נישט נוגע צו אונז, בנוגע בדברים שבעולם, כדי צו האבן דעת אין א זאך, די זאך איז טאקע ווייט פון מיר, איך דארף זיך פועל זיין אז איך ברייטערן מיין מציאות, ברייטערן מיין מהות, ברייטערן מיינע מושגים, מ'זאל האבן טאקע א פארבונד מיט מערערע זאכן, און ביחס אלוקות, דאס איז דאך פארבונדן מיט מיר. דאס איז דאך מיין אמת, דאס איז דאך ואתה מחיה את כולם. אבער לפועל, א מענטש שפירט עס נישט נאטירליך. די לעבן וואס מיר זענען געבארן געווארן מיט דעם, און דער זיך וואס מיר לעבן מיט דעם, איז דער זיך ווי מיר פילן דאס. דאס איז אונזער זיך. און דאס פילן מיר, און דאס איז איינגעווארצלט אין אונז. ס'איז דא מיר, מיין מציאות, מיין גשמיות, מיין לעבן, דאס איז דאס. איך קען פארשטיין פון היינט ביז מארגן מיט חשבונות און הוכחות, און איך פארשטיי אז דער אמת איז דא אן אייבערשטער, און דער אמת איז ואתה מחיה את כולם. אבער איך בין נישט פארבונדן מיט דעם. ס'איז א טעאריע, א שיינע טעאריע, אבער אז איך זאל ווערן פארבונדן מיט דעם, דארף איך זיך דארף איך זיך טאקע אריין לייגן אין דעם. א נשמה פון זרע אדם, ער איז נארמאל, די נשמות דאצילות זענען נארמאל. אלוקות איז דאך דער אמת'ער מציאות, אלוקות איז דאך איז דאך דער אמת'ער מהות. און דאס וואס מיר פילן דאס נישט איז ווייל ווייל מיר זענען ווייל מיר זענען אפגעריסן געווארן פון דעם אמת. מ'איז מ'איז געווארן א נברא. איז דאס דאס וואס אונזער אמת איז אלוקות איז איז אינגאנצן מנותק פון אונז. און א מענטש דארף דאס טאקע שאפן. לאמיר זען, אך שאין זה בבחינת דעת והרגשה בנפשו, ולכן נקרא בהמה שבהמה יש לה ראיה ושמיעה, די אמת איז אז אז מען לערנט חסידות איז דער עיקר איז דעת, סוף כל סוף, אויף וויפיל א מענטש פארשטייט, וויפיל א מענטש האט א, ס'איז דא א מצוה דע את אלוקי אביך, א מענטש זאל טאקע האבן א השגה אין גדלות הקל, אבער לפועל אז מען וויל אז דאס זאל איבערמאכן דעם מענטשנ'ס לעבן דארף מען האבן דעת, דעת אז. בכדי אז אז אלוקות זאל איבער טאקע טאקע איבער מאכן א מענטשן, דארף מען האבן כח הדעת פילן ווי דער זאך איז טאקע איז א חלק איז א ס'איז טאקע נוגע צו מיר, ס'איז א חלק פון מיין לעבן, ס'איז נישט סתם עפעס א א א טעאריע, א ענין, ס'דארף זיין א זאך וואס איך לעב מיט דעם. בשעת א מענטש, דער פריערדיגער רבי ברענגט א דוגמא בנוגע צו צו ווי א ווי א ווי א אז מ'לערנט א סוגיא בנוגע צו א סוגיא אין גמרא בנוגע צו א טוען מיט א נטען, בנוגע צו א טוען איך געדענק נישט וואס פאר א דוגמא ער ברענגט, א טוען מיט א נטען וואס כ'ווייס א שאלה א שנים אוחזין בטלית, ער ברענגט עפעס א דוגמא פון נאך א דוגמא בנוגע צו מכירה מיט מוכר זיין א בית, צוויי בחורים לערנען אין ישיבה דער סוגיא און זיי האבן נישט קיין בית, זיי האבן קיינמאל נישט אדורכגעלעבט וואס עס הייסט האבן א בית, א בחור האט נישט קיין השגה וואס עס הייסט האבן א בית. זיינע עלטערן האבן א בית ער האט געלעבט אינדערהיים האט זיין ער ווייסט נישט וואס דאס ס'נישט א חלק פון זיין לעבן א שטוב נישט א חלק פון זיין לעבן נישט קיין מושג אין זיין לעבן א ביזנעס מאכן געלט איז נישט קיין מושג אין זיין לעבן פרנסה אז איך בין דער וואס דארף ברענגען חיונה דער מושג עקזיסטירט נישט ביי אים. זיין לעבן באשטייט אין זיין לעבן מיט זיינע חברים, און און זיין מלמד צו ער איז א גוטע מלמד צו נישט, דאס איז דאס איז די מושגים וואס ער לעבט מיט דעם, די אלע מושגים וואס האבן עלטערע, ער לעבט נישט מיט דעם, לערנט ער אין גמרא וועגן וועגן צוויי מענטשן וואס קריגן זיך איבער צו דער שטיקל לאנד באלאנגט צו מיר צו באלאנגט צו יענעם, און ס'איז דא מיגו און ס'איז דא סברות צו באלאנגט צו מיר, און א בחור קען אלץ פארשטיין. קען אלעס פארשטיין, אבער אבער האבן טאקע א דערהער אין יעדער, בשעת א מענטש האט א ביזנעס, בשעת ער לערנט די סברה, יענער טענה'ט אז דער זאך באלאנגט צו מיר, עפעס א מיגו, איז יעדער יעדער סברה איז דאס אן אנדער איבערלעבעניש בכלל, אז מען האט א דערהער אין דעם ענין, יעדער סברה איז אן אנדער הרגש, און יעדער יעדער יעדער יעדער טענה איז גאר אן אנדער אן אנדער יחס בכלל, א קינד א קינד פארשטייט עס נישט, יעדער יעדער וואס הייסט הפסד מרובה? בחורים לערנען יורה דעה הפסד מרובה, הפסד מרובה, הפסד מרובה פסק'נט מען אזוי, עפעס נאך א א סך קולות, הפסד מרובה איז הפסד מועט איז אזוי, א מענטש וואס ווייסט וואס עס מיינט הפסד מרובה, ער ווייסט וואס עס מיינט אז מען שטייט מיט א טשיקן דאס איז די איינציגע זאך וואס ער, און דאס וועט ער ברענגען צו זיין משפחה שבת און מען זאגט, און עס איז דא עפעס א שאלה און מען זאגט, אבער הפסד מרובה, ער ווייסט וואס עס מיינט הפסד מרובה, עס איז נישט עפעס א, איינע פון די גדרים, איינע פון הלכה איז הפסד מרובה איז מען מיקל, ער האט עפעס, ער ווייסט וואס עס מיינט הפסד מרובה. ס'איז נישט, א קינד קען אויך פארשטיין הפסד מרובה מיינט א הונדערט דאלער, ער ווייסט וואס דאס מיינט, ער ווייסט אז מען האט נישט קיין הונדערט דאלער וועט נישט האבן קיין עסן שבת, אבער קען האבן א הרגש אין דעם אז דער זאך איז נישט קיין מושג וואס איז פארבונדן מיט דעם, דער גאנצער מושג נישט קיין מושג אין זיין וועלט, האט ער נישט קיין א הרגש אין דעם, דער ישיבה צו יענער ישיבה דאס איז יא א מושג אין זיין וועלט, אבער הפסד מרובה איז נישט קיין מושג ביי אים. איז אין נגלה קען מען פארשטיין דעם ענין און מען קען פסק'ען אפילו אז מען האט נישט קיין מושג אין דעם, אבער די גאנצע זאך פון חסידות איז, פון פנימיות התורה איז, אז דאס זאל טאקע איבערבייטן א מענטש, נישט גלאט מען זאל וויסן אז ס'איז דא א גרויסער אייבערשטער, וויסן אז דא גרעסער דאס און דאס, דאס איז נישט, דאס איז נישט די נקודת הענין, די נקודת הענין איז אז א מענטש זאל לעבן מיט'ן אייבערשטן, אז א מענטש זאל טאקע איבערמאכן זיין לעבן, איז אין חסידות איז מערסטענס נוגע דעם ענין הדעת, ענין הדעת אז דאס וואס מען לערנט, דאס זאל טאקע זיין א זאך וואס. וואס טאקע, וואס, וואס איך, וואס איך האב עפעס א מושג אין דעם, וואס איז א זאך וואס איז פארבונדען מיט מיר. יא, ס'איז געווען חסידים וואס האט מיר דערציילט אז רבי הענדל איז געווען א משפיע אין ליובאוויטש, אזוי פלעגט ער לערנען דעם אדם כי יקריב, איך ווייס, אני לדודי, דער אלטער רבי רעדט דארטן אז בשעת ס'רייסט זיך אפ, אז בשעת א מענטש פילט נישט צער, א מענטש פילט נישט צער פון דעם וואס, וואס. וואס ער האט חטא ועבר געווען פגם על הדרך איז דאס ווייל ער איז אזוי ווי דער נאגל איז אינגאנצן אפגעריסן פון דער פון דער מענטש, איז אבער בשעת ער וועט קומען צו די שורות האט ער נישט געקענט לערנען ווייטער האט ער געוויינט ער האט נישט געקענט לערנען ווייטער, איז מיר קענען דאס לערנען ווייטער פארוואס מיר קענען דאס לערנען ווייטער? אז א מענטש וועט פילן בשעת מעשה ער וועט פילן ווי א נאגל רייסט זיך אפ, ווי פילט ער דאס? וועט ער נישט קענען גלאט אזוי רעדן וועגן דעם, מען קען רעדן וועגן דעם ווייל מען לעבט עס נישט דורך, אוודאי וועסט נישט, קיינער האט נישט גענ, מען ווייסט אז דער בשעת מען טוט אן עבירה ווערט מען אפגעריסן פון אייבערשטן, מען ווייסט וועגן דעם, אבער דאס וואס מען ווייסט וועגן דעם דאס האט נישט קיין השפעה אויף מיר ווייל ווייל ווייל איך איך שפיר דאס נישט, איך פיל דאס נישט, ס'איז נישט קיין מושג ביי מיר, ס'איז נישט קיין מושג אין מיין לעבן וואס איך טראכט, ס'איז נישט איינע פון מיינע מושגים איז צו איך בין פארבונדן מיטן אייבערשטן צו נישט, מיינע מושגים איז צו איך האב מען דאס אדער נישט, דאס איז א חלק פון מיין לעבן, צו איך בין פארבונדן מיטן אייבערשטן צו נישט. ביי פארברענגען טראכט איך וועגן דעם, ס'איז נישט א זאך וואס איך לעב, וואס איז א חלק פון מיין לעבן, דאס איז א חלק פון מיין, פון מיין הווי החיים, און בשעת מ'זאגט אן עבירה רייסט אפ, בשעת מ'לערנט חסידות לערנט אן עבירה רייסט אפ פון א אידן, בשעת מעשה טראכט איך וועגן דעם, קען האבן עפעס א הרגש פון צער, אבער דאס איז נישט א זאך וואס מ'לעבט מיט דעם, דער אמת איז א מענטש דארף, דארף, דארף, דארף מאכן אלוקות זאל ווערן א חלק, א חלק פון זיין לעבן.

אז ס'איז דא א מענטש וואס יעדע זאך טוט ער דורך און ער ברענגט אריין אין זיך, דאס איז באמת א פנימי, פנימי איז א בר דעת, נישט גלאט לערנט א זאך, אויב ס'איז ריכטיג, אויב ס'איז אמת, דארף ער דאך לעבן מיט דעם, דאס איז א פנימי, אויב ס'איז ריכטיג די זאך, אויב ס'איז אמת, אויב ואתה מחיה את כולם איז אמת, דארף דאך עס ווערן א חלק פון מיין לעבן.

דערוויסן וואס איז דער איך, און ווער איז דער איך, און וואו ליגט דעם איך, א גאנצע דאס א בר דעת ס'איז בכדי אויף צו פארבינדן זיך מיט א זאך דארף מען וויסן וואו מ'האלט אויף דער וועלט, דארף וויסן וואס איז דער איך, ווער איז דער איך, און יעמאלט קען מען אנהייבן עפעס ארבעטן מיט דער איך, אים אים ברייטערן, אים אים אים גרעסער מאכן, אים פארבינדן דער איך מיטן אמת פון אייבערשטן. ריכטיג, וואס מיינט דאס סתם אין שלחן ערוך שטייט אז אז אז פארן דאווענען דארף טראכטן גדלות הקל ושפלות האדם, וואס מיינט דארף טראכטן גדלות הקל ושפלות האדם? גדלות שפלות האדם איז ווי מאכט א מענטש זיך איבער, איך ווייס נישט דאס דאס איז ממש די מושג פון דעת, אבער ווי מאכט א מענטש זיך איבער? בשעת בשעת א מענטש טראכט זיך אריין אין גדלות הקל, ער לערנט א מאמר חסידות, אין חסידות שטייט אז ואתה מחיה את כולם, מען גיבט הסברים אויף דעם, מען זאגט אז דער אמת פון לעבן איז ווייל ס'איז ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, און דארף מקיים זיין א מצוה ווייל דאס איז דער כוונה עליונה, דאס איז דאס איז די כוונת הבריאה, און אלע זאכן וואס שטייט אין חסידות.

א לעק א יסוד פון אמת חסידות קומט צו געבן. דאס וואס א מענטש שפירט ביי זיך אז מיינע קינדער דארפן זיין געזונט, און איך דארף זיין געזונט, און דער לעבן דארף זיין אלץ אין ארדענונג. פון וואנעט דאס שטאמט עפעס ווייל ער פילט אין זיך אז דאס איז דער אמת. אזוי פיל איך, אזוי נאטורליך פיל איך. דאס איז א מענטש, ווי ווי הייבט מען אן מאכן זיך איבער אז מען דערהערט שפלות שפלות אדם גדלות הקל. נישט צוויי באזונדערע גדלות הקל און שפלות האדם, אין דעם אין אין וואס איז ביי מיר מיין מציאות, און וואס זאגט חסידות איז מיין מציאות, איז דער גדלות פון חסידות וואס דער גדלות און דער אמת ווי חסידות קוקט אויף מיין מציאות, און די שפלות ווי איך שפיר זיך מיין מציאות. דאס איז דאס איז, מען דארף מען דארף די נקודה איז מען דארף זיך אליין פארבינדען מיט א זאך. נישט לערנען א מושג, א מענטש דארף דארף זיך אליין פארבינדען מיט א זאך, און די אמת איז אז די מושג פון דעת נישט נוגע, די אלטער רבי זאגט דא, די אלטער רבי זאגט דא דער צד דער צד דער צד, די אלטער רבי זאגט דא אז די נשמות ווערן אנגערופען זרע בהמה קענען זיין זייער שטארקע בעלי ידיעה, זיי האבן גרויסע ידיעות און א הבנה והשגה גדולה, אבער קיין דעת האבן זיי נישט, קיין דעת האט ער נישט, ער האט דערזען דער קצה השני, דעת נישט נוגע וויפיל מען ווייס, ס'נוגע אפילו וויפיל מען ווייס איז דאס איינגעקארבט, אזוי ווי אזוי ווי בשעת מען ווייסט אסאך מיינט דאס נישט אז מען האט דעת, איז איז איז דען אז מען ווייסט אביסל און מען האט דעת, ס'איז נישט נוגע דער כמות הידיעה, מען ס'איז געווען גרויסע חסידים וואס האבן נישט געהאט קיין גרויסע ידיעה אין חסידות, אבער דאס וואס זיי האבן געוואוסט האבן זיי געלעבט מיט דעם.

און וואס האט דאן די וועלט צו אים? בשעת א מענטש האט דעת, איז יעמאלט הערט ער, יעמאלט ווערט ער א צווייטער מציאות, איך בין דאך אן אנדערער מענטש בכלל. פריער בין איך געווען א מענטש, גלאט א מענטש, איצטער בין איך א מענטש וואס איך ווייס אז דער לעבן וואס געפינט זיך אין מיר איז אלוקות, דאס בייט דאך א מענטש אינגאנצן, דער דער קלענסטער דרגה אין חסידות וואס חסידות טייטש זאגט צו גיין, זאגט צו א מענטשן, בשעת מען לעבט מיט דעם איז דאס אן אנדערער מענטש בכלל, ס'איז אן אנדערער מענטש בכלל, ס'איז נישט עפעס א. אין ידיעות, בשעת מען ווייסט ווינציגער ווייסט מען ווינציגער, מער אז מען ווייסט מער ווייסט מען טאקע מער, אבער אין דעת דער דער קלענסטער דער קלענסטער חלק פון אלקות וואס ווערט א חלק פון מענטשן, בייט עס איבער דעם מענטש מעיקרא, ווערט ווערט אן אנדער מענטש, נהפך לאיש אחר. דאס איז א. עס איז ארויס אפאר יאר צוריק א עפעס א קונטרס דברי ימי החוזרים פון פריערדיגן רבי'ן, ער זאגט דארטן בנוגע צו צו איינע פון די זאכן וואס די אלטער רבי האט איינגעשטעלט זיין זיין משפיעים, אבער ער זאגט דארטן אז א משפיע ער זאגט נישט בעל דעה רחבה דאס איז דער בעל דעה רחבה. נישט א נישט א בר השגה גדול, א בעל דעה רחבה. ער האט ער האט דעת אין אלוקות, ער האט דעת אין חסידות, עס ער שפירט עס, ער לעבט מיט דעם. ס'נישט ער ווייס טעאריעס, ער לעבט ער לעבט מיט דעם. האט אזא איד האט טאקע אויך א השגה אין חסידות, נישט קיין השגה פארשטאנד.

פארבינדט זיך מיטן מענטשן, און דאס ווערט איינגעקארבט, דאס ווערט א חלק פון דעם נפש, נקבע, דאס ווערט א חלק פון דעם נפש, כאילו מרגיש, כי דעת מלשון והאדם ידע כו', שהוא בחינת התקשרות והתחברות, א מענטש קען נישט האבן א געפיל אין עפעס, אויב ער איז נישט פארבונדן מיטן מושג. פארשטאנד איז אז דער זאך איז ווייט פון מיר נאר איך פארשטיי דאס. געפיל, איך פיל די זאך אליין, דאס איז, דאס איז, א מענטש טשעפעט אן אויף א זאך, ער איז דאס מרגיש, ער טשעפעט עס. ער האט א דירעקטן מגע מיט דעם, ווי קען מען האבן א דירעקטן מגע מיט דעם אויב דאס דאס ווערט א זאך וואס איז בעולמי, אז זיין נפש איז פארבונדן מיט יענעם ענין, אז זיין נפש, זיין נפש איז א נפש המרגשת, אז זיין נפש איז פארבונדן מיט יענעם ענין, פילט עס זיין נפש. כל זמן זיין נפש איז א איז א אייגענע זאך, ער לעבט אין זיין אייגענער וועלט, פילט ער, ער פילט ער זיין לעבן. פילן אלוקות, דאס פילט ער נישט. ער האט נישט דעם חושים אויף דאס פילן. ער פילט זיך, קען ער עס פארשטיין. דעת הרגשה איז בשעת זיין נפש הייבט אן אנטאפן, פילט, הייבט אן מרגיש זיין אלוקות. און דאס איז בבחינת התקשרות והתחברות. דער אלטער רבי אין תניא, והאדם ידע, שהוא בבחינת התקשרות והתחברות. ידע, ידע דא מיינט טאקע התקשרות, אבער דעת, מען גייט נישט ארויס פון דעם טייטש דעת מיינט וויסן. אבער ס'וויסן, ס'געוואוסט אין א אופן וואס מ'איז, ס'דא א וויסן וואס קומט מיט דעם, מצד דעם וואס מ'איז פארבונדן מיט עפעס, דאס איז אויכעט א וויסן. זאג, אבער דאס איז נישט נאר אז ער פילט עס, האט ער אן אנדערע הכרה אין דעם זאך, האט ער אן אנדער וויסנשאפט אין דעם, ס'איז נישט גלאט עפעס א טעארעטישע וויסן, ס'א נאנטער וויסן פון דער זאך, ס'א קשר ישר מיט א ענין, ס'א הרגש אינעם ענין. ועל דרך זה נאמר מבשרי אחזה אלוקה, אחזה ממש, כאילו רואה ואף על פי שאי אפשר לראות האלקים בעין הגשמי, מכל מקום הוא על דרך שאדם יודע ומרגיש בנ... אה, דער אלטער רבי זאגט אז ווי קען מען טאקע, ווי קען מען טאקע האבן, ווי קען א מענטש טאקע האבן דעת אין אלוקות, ווי קען, ווי קען עס, ווי קען א מענטש האבן טאקע א הרגש ישר אינעם אייבערשטן, אין ראי' אז א מענטש זעט, זעט ער דירעקט א זאך, דער קשר ישר, דער גלייכסטער קשר פון א מענטש צו א זאך איז דורך זען. זען זעט ער די זאך אליין. דאס פארבינדן זיך, דער מענטש פארבינדט זיך מיטן זאך אליין, אן קיינע שום ממוצעים אינצווישן. ווי קען א מענטש האבן א הרגשה, האבן א האבן א דירעקטן יחוס מיט אלוקות? אלוקות איז באין ערוך, אלוקות איז איז מחויב המציאות, אלוקות איז דער אמת, און ער איז דאך א מענטש. בין איך א קליינער מענטש, ווי קען זיין אז איך זאל האבן א הרגשה אין אלוקות? ווי קען א מענטש, ווי קען א מענטש אנטאפן געטליכקייט? ווי קען א מענטש האבן א קשר ישר מיט'ן אייבערשטן? און זאגט אלטער רבי, דאס דאס איז אלוקות איז נישט מכל מקום הוא על דרך שאדם יודע ומרגיש בנפשו אשר בקרבו, א מענטש פילט אז ער לעבט, שגם כן אי אפשר לראות מהות הנפש, איך ומה היא, מכל מקום הוא נרגש, היא, הוא נרגש ממנו על ידי שרואה חיות הגוף שהוא מהנפש, וכאשר ישן מסתלק החיות, וכשניעור משנתו תשוב אליו גילוי אור וחיות הנפש, כך על דרך זה ממש הוא בחינת הדעת באלוקות. שיש לנשמות דאצילות, כמאמר ומבשרי אחזה. יא, די נקודה איז אז לגבי דעת, נישט נוגע צו מען האט, צו מען קען האבן א, צו מען קען מגדיר זיין דאס וואס מען זעט. אפילו א זאך וואס איך קען נישט, איך קען דיר נישט אפטייטשן וואס איך זע. דער אמת איז אז אין, אין חכמה און בינה, דארף מען קענען אפטייטשן די זאך וואס מען זעט. אויב מען קען עס נישט אפטייטשן קען מען נישט האבן קיין דעת אין דעם. קען מען נישט האבן קיין הבנה והשגה אין דעם. אין דעת איז אנדערש. אין דעת דארף איך נישט האבן קיין הבנה אין דעם ענין. איך פיל די זאך. פילן די זאך און נישט דורך כלים פון חכמה, נישט קיין כלים פון הגדרה, ס'איז א געפיל פון א מענטשנ'ס מהות פון זיין 'איך' צו דער זאך אליין, ער דארף דאס נישט דורכגיין, ער דארף נישט האבן קיין ידיעה, קיין הגדרה אין דעם. דאס על דרך ווי א מענטש שפירט אז ער לעבט. לעבן, א מענטש לאו דווקא קען מסביר זיין וואס ס'הייסט זיין לעבן, קען עס נישט מסביר זיין, קען עס נישט איבערגעבן, אבער דאס איז א חלק פון אים. בשעת א זאך ווערט א חלק פון מענטשן, ער פילט דאס, איז עס נישט נוגע צו ער קען דאס מסביר זיין צו נישט. ס'איז א והגם דלית מחשבה תפיסא ביה כלל, היינו שמהותו אינו מושג, אבער מציאותו, ער פילט עס, נודע ונרגש מה שאנו רואים שהעולמות ש, ווי איז אלוקות נודע ונרגש מה שאנו רואים שהעולמות הם כמו גוף גדול והם חיים וקיימים והרי חיות זה בא מאין סוף ברוך הוא השופע בם בכל רגע והשכלה זו מושגת לכל. דער אלטער רבי זאגט ס'דא דאס וואס אלוקות איז א זאך וואס מ'קען מרגיש זיין. אזוי זאגט מען אז דער אייבערשטער איז זיי איז נעלם, ס'איז דא וואס אלוקות, דער אייבערשטער איז דער וואס ואתה מחיה את כולם, ער איז דער וואס איז מלא און זיין חיות איז נרגש, ס'איז א זאך וואס מ'קען מרגיש זיין, ס'איז אן ענין וואס איז בגדר הרגשה, אזוי ווי א מענטשנ'ס נפש איז בגדר מ'קען עס פילן, ווייל עס געפינט זיך און עס איז, מ'קען עס פילן אין גוף, על דרך זה אלוקות קען מען פילן אין וועלט. מ'קען פילן די אלקות אין וועלט, בשעת מ'זעט בשעת די בשעת די בש. אין נאכט ווערט כך וכך און בייטאג ווערט כך וכך. דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז דא חיות בהרגשה אין וועלט, און א מענטש דורך זיין מח הדעת קען דאס שפירן, קען דאס מרגיש זיין. איז אך כשהיא מתקר אך כשהיא מתקשרת בנפשו נקשר ונרגש ממנה ממש כאילו רואה, זה נקרא בחינת דעת. ועל זה אמרו איזהו חכם הרואה את הנולד, כאילו רואה בעין ממש, שלידת והתהוות היש מאין. ועל זה נאמר והשם עליהם יראה כו' דאס איז אלץ די ענין פון מען זאל האבן א ראיה, מה שאין כן כשאין השכלה והבנה זו בבחינת קירוב והרגשה ממש בנפש, נקרא בחינת זוזי הרביעים. ואף שיש לו שכל והשגה גדולה באלוקות, און נישט נאר האט שכל והשגה וגם כל ישראל מאמינים כו', וואס אמונה איז למעלה מן הדעת, ומכל מקום נקרא עטרה שבחינת מקיף, וצריך להיות גם כן בחינת דעת. דער אלטער רבי זאגט אז עס רעדט זיך אין חסידות אלעמאל, אויף וויפיל מען פארשטייט, לאו דווקא האט עס א השפעה אויפן מענטש, דאס בייט נישט דעם מענטש, דאס אז מען פארשטייט אז די זאך איז כך וכך בייט עס נישט איבער דעם מענטש, א מענטש ווערט נישט ווי ער פארשטייט, פארשטייט על דרך זה אמונה, אמונה איז א כח פון א מענטשן, אמונה בכלל איז א כח וואס איז נישט קיין חלק פון דער מציאות פון דער מענטש. אמונה איז א כח וואס א מענטש האט, א כח פון העכער פון זיך וואס ער האט. נישט קיין כח וואס איז א חלק פון אים, א חלק פון זיין לעבן. ס'איז א כח, אמונה איז א כח וואס א מענטש האט נאך העכער פון זיין מציאות, העכער פון זיין לעבן. ס'איז אן אנדערע סארט כח. אבער מכל מקום דארף זיין דארף זיין בחינת דעת, כמו שכתוב דע את אלוקי אביך, כי על ידי ה, כי על ידי הדעת, על ידי זה אין העולם מסתיר להם כלל. דער אלטער זאגט די ערשטע זאך בשעת א מענטש וועט האבן דעת אין אלוקות אי יעמאלט אי ווי פילט ער זיך אי יעמאלט האט ער פארבונדען דער אמת איז דאך אז ס'איז דא חיות אלוקי אין וועלט ס'איז דא חיות אלוקי אין וועלט פארוואס שפירט מען דאס נישט ווייל אונזער דעת איז בהגבלה אונזער דעת ליגט נאר אין אין אונזער מציאות ליגט נאר אין אין אין בריאה אין עולם הזה בשעת מען פארבינדט אונזער דעת מיט אלוקות אי יעמאלט איז שוין דער וועלט נישט מעלים ומרגיש יעמאלט אי לכתחילה איז ער פארבונדען מיטן חיות אלוקי פון וועלט. אזוי ווי בשעת מען זאגט, אזוי ווי בשעת א מענטש וואס ער איז א גרויסער בר דעת, וואס ביי אים, ער פילט זיך אלס מענטש אין א קהילה, ער איז א ברייטער מענטש, פילט ער זיך אלס מענטש אין א קהילה, איז בשעת ס'איז דא א צרה אין די קהילה, פילט ער דאס, לעבט ער מיט דעם, ווייל לכתחילה איז ער פארבונדן מיט דעם, ער איז פארבונדן מיט א ברייטערע שטח פון לעבן. איז בשעת א איד פארבינדט זיין מהות מיט אלוקות, איז לכתחילה ווערט זיין מהות פארבונדן מיט אלוקות. לכתחילה איז יעמאלט ווי פילט ער לכתחילה א טיפער א טיפערע א טיפערע מציאות אין עולם הזה? פילט ער לכתחילה דער אמת'ער מהות פון עולם הזה? לכתחילה לעבט ער טיפער, ער לעבט ער הייבט אן אן ער הייבט אן לעבן טיפער, אז ער לעבט טיפער איז שטחיות איז נישט קיין מעלים ומסתיר אויף אים, בשעת א מענטש לעבט א לעבן פון וועלט איז וועלט מעלים ומסתיר, בשעת אבער ער לעבט טיפער אין זיך ער לעבט ביי זיך לעבט ער מיט אלוקות איז שפירט ער און ער פילט דער אלוקות וואס איז דא אין עולם הזה איז לעבט ער לכתחילה טיפער. וגם האהבה שהיא באה מבחינת הדעת וראיה חושית אינה ערוך לה כולו. וכן היראה אינו דומה שמיעה לריאה. ווי די אלטער רבי ברענגט דא ביזן סוף, די אלטער רבי רעדט א גאנצע דא די רבי האט א העכערע מושג פון דעת, אבער לאמיר לאמיר אנהייבן פון דעם נעקסטן קטע. ביז דארט זאגט די אלטער רבי ס'דא זרע אדם וזרע בהמה, און זרע אדם איז נשמות וואס זעהן נאטירליך זיינען פארבונדן מיט אלוקות, זרע בהמה איז נשמות וואס לעבן אין דער וועלט, און דורך דעת קענען די נשמות זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן. איז זאגט די אלטער רבי אז משה רבינו עליו השלום כוחו גדול שממשיך ומשפיע בחינת דעת בכנסת ישראל, אף גם בנשמות שנקראו זרע בהמה שיהיה בהם בחינת דעת והרגשה באלוקות להיות וידעת היום כולו דע את אלוקי אביך וכו'. וואס איז משה רבינו'ס פעולה? די אלטער רבי זאגט אין תניא מער מפורש אז דער כח הדעת וואס א איד האט שטאמט עס פון משה רבינו. על דרך, דער כח הדעת וואס א איד האט צו מרגיש זיין אלוקות איז א כח וואס משה רבינו האט איבערגעגעבן. על דרך, ווי מ'זאגט בנוגע צו אהבה אז דאס וואס א איד האט אהבת השם שטאמט דאס פון אברהם אבינו, על דרך זה דאס וואס א איד האט דער כח פון מרגיש זיין אלוקות, דער כח אז זיין 'איך', זאל זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, אט דאס שטאמט פון משה רבינו. כי משה רבינו עליו השלום נקרא רעיא מהימנא, אחד המיוחד מן השבעה רועים, שרועה ומפרנס את הנשמות ישראל בהשפעתו אליהם מוח הדעת, שזהו פירוש רעיא מהימנא שמפרנס את האמונה. דער אלטער רבי טייטשט פארקערט פון פון דער אלטער רבי, דער רבי שמפרנס, ער ברענגט, ער מפרנס את האמונה, ער ברענגט אריין די אמונה זאל זיין א זאך וואס א מענטש לעבט מיט דעם, עס ווערט א חלק פון זיין לעבן, ולכך, און דאס איז דער, ולכך הוא גואל ראשון וגואל אחרון. די אלטע רבי אין תניא, איך ווייס נישט צו די אלטע רבי אין תניא רעדט אז נישט נאר משה רבינו נאר אלע נשיאי ישראל אלע חכמי ישראל חכמי העדה האבן ביי זיך א ניצוץ פון משה רבינו און זיי זענען נישט זיי נישט נאר מלמד תורה צו אידן גיבן אידן וויסנשאפט אין דעם אייבערשטן ס'איז איין זאך וואס גדולי ישראל האבן געגעבן אידן וויסנשאפט אין אלוקות אבער זיי האבן אויך געגעבן דער כח צו אידן מרגיש זיין אלוקות בשעת זיי האבן געגעבן דער כח פון צו זיין סענסיטיוו צו אלוקות, און צו איבערמאכן א מענטש'נס מהות, אז זיין מהות זאל ווערן נישט קיין קלענער, נישט קיין נישט אריינגענומען נאר אין זיך, נאר טאקע נאר טאקע ווערן ברייטער און טאקע זיין זיין נוגע זיין נוגע אלוקות. לכך הוא גואל ראשון וגואל אחרון, פירוש גואל ראשון שהוא המשפיע להם מבחינת הדעת, שבתחילת הדיבור שלו אמר להם וידעתם כי אני השם, כי מקדם כתיב ויאמן העם, והוא גם כן גואל אחרון להיות בחינת מלאה הארץ דעה וכולי, כי כולם ידעו אותי. איז דאס איז דער מושג פון גאולה. גאולה איז, וואס דער אלטער רבי זאגט פריער, אז וואס טוט זיך אויף בשעת א מענטש האט דעת, בשעת א מענטש האט דעת איז דער וועלט נישט קיין מעלים ומסתיר אויף אים. בשעת דער מענטש האט נישט קיין דעת, איז יעמאלט איז ער, פילט ער זיך אלס מציאות בפני עצמו, און דער וועלט איז א מציאות, שפירט ער נישט געטליכקייט. דאס איז וואס דער מענטש ווערט נגאל פון זיך, ער פארבינדט זיך מיט זיין אמת'ער מהות, יעמאלט ווערט ער נגאל, ער פארבינדט זיך מיט זיין אמת'ער איך פון אלוקות, וואס יעמאלט איז די וועלט נישט מעלים ומסתיר אויף אים. איז דאס איז גואל ראשון, פארדעם מיינט פאר משה רבינו האבן אידן געהאט נאר אמונה אין אייבערשטן, משה רבינו האט אויפגעעפענט דעם הארץ פון אידן, ער האט זיי איבערגעמאכט דעם גאנצן מהות משה רבינו, ער האט זיי איבערגעמאכט זייער מהות, אז זיי האבן אנגעהויבן שפירן זיך אין אן אנדער אופן, זייער זייער מציאות, זייער איך איז געווארן פארבונדן מיט געטליכקייט, און מיט דעם הייבט זיך אן א גאולה, און על דרך זה וועט זיין לעתיד לבוא, לעתיד לבוא וועט אויכעט זיין א ענין פון גאולה אז מען וועט האבן כי מלאה הארץ דעה את השם, כי כולם ידעו אותי, דער רבי זאגט אין די הגהה, היינו להיות הדעת גם מבחינת סובב כל עלמין. אלטער רבי זאגט דער חילוק פון גלות מצרים און די גלות מיט מיט מיט מיט לעתיד לבוא איז אז אין גלות מצרים איז געווען פשוט ס'איז דא דער דרגה פון אלוקות וואס געפינט זיך אין וועלט וואס געפינט זיך אין וועלט וואס וואס בהגבלה לפי ערך העולם דער אלטער רבי זאגט פריער אז דער גוף איז א עולם גדול דער עולם גדול איז א גוף גדול און דער אלוקות איז איז אריינגענומען אין דעם מציאות. משה רבינו האט געגעבן אידן א הרגשה פארבונדן, פארבינדן זיך מיט'ן אייבערשטן וואס איז בהתלבשות אין וועלט, לעתיד לבוא וועט א איד זיין, א איד'ס 'איך' זיין פארבונדן מיט'ן עצמיות פון אלוקות. דער אמיתית המקור, דער אמיתית המקור פון אלץ איז, נישט די אלוקות שטייט בצמצום, אלוקות שטייט בהתלבשות אין וועלט, ס'איז דא דער אין סוף פון אייבערשטן ווי דער אייבערשטער שטייט אין זיך אליין כביכול, נישט ווי ער האט זיך מצמצם געווען לפי ערך הנבראים. ווי אלוקות איז בעצמו, און א איד וועט האבן דעת, זיין מהות, זיין מציאות, וועט זיין פארבונדן מיטן אין סוף פון אייבערשטן. דאס איז דער גאולה העתידה, ווי א מענטש'נס מציאות, א מענטש'נס 'איך' וועט לכתחילה זיין פארבונדן מיטן עצמיות, מיטן אין סוף פון אייבערשטן. כולם ידעו אותי. וזהו ונתתי עשב בשדך לבהמתך, פירוש עשב בחינת דעת, שהוא שם ע"ב, ושין באמצע התיבה. שנמשך בשדך בחינת חקל תפוחין קדישין לבהמתך המה הנשמות שנקראים זרע בהמה. די אלטע רבי זאגט שפעטער אין דער אין דער אין דער דף עין ה' דער צו דער עמוד ב' די אלטע רבי זאגט אז ס'זאל דיך לערנען הלכה. וזהו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זאגט ער משפט לשון הליכה כדמתרגם על פסוק כמשפט הראשון כהלכתא קדמייתא. והלכה איז לשון הליכות עולם לו, אבער די אלטער רבי זאגט ודעת והילוך זה נמשך על ידי לימוד הלכות שעל ידי שמעיין בהם להשיגן היטב על בוריין, ולהיות גילוי דעת התורה במחשבת האדם, על ידי זה זוכה להילוך מדרגות בהשגת זיו אין סוף ברוך הוא שימשוך בבחינת הדעת. זאגט דער רבי רש"ב זאגט עס אין א מאמר אמאל בשעת אז דער ערשטער זאך אז א מענטש זאל האבן דעת, ווי בשעת א מענטש פשוט ס'איז דא הלכות, הלכה די נגלה תורה איז א זאך וואס לכתחילה מעולמו פון א מענטשן איז פארט בכדי צו האבן דעת דארף מען זיך פריער זיין אפגעשטעלט וואו מ'איז, האבן א כח הדעת, א כח א געזונטער כח הדעת, בשעת א מענטש איז האט א געזונטן כח הדעת און קען זיך דערגרונטעווען אין א זאך קען ער נוצן דעם דערגרונטעווענשאפט אין אלוקות, איז דער אופן צו מחזק זיין בכלל דעם כח הדעת איז דאס דורך לערנען א סוגיא ווי ווי גרונטיקערהייט דאס זאגט דער רש"ב זאגט דאס דאס מיינט די אלטער רבי דא אבער דער ערשטער צוטריט צו כח הדעת איז פשוט לערנען א סוגיא נגלה דאורייתא גרונטיקערהייט.